וואלסט ניט באלעבט די שטערן מיט דיין טרוים, ווען אונזער דור וואלט ניט געווען דער קרבן פאר אל דיין לעבעדיקער פרייד אין טאג פארהוילענע ווי ניט דערגרייכטע שטראלן. אויס מענטשן אויגן מיניעט זיך א שטעג ארויף ארויף דורך זוניקע קריסטאלן, און זעט מיט אפלען זעיקער פון טויט דיין יעדער

א פרוי שטעלט זיך אפ, האט דערווישט מיך אין קלעם דא, און לעבעדיגס טוליעט די פרוי אויפן ארעם, זי שטרעקט מיר דעם צווייטן, איך בין ניט קיין פרעמדע, ווי דו אזוי רייך און ווי דו אזוי ארעם, פארמאגסטו קיין אנדערן בעסערן וועג ניט? אהער, קום אריין אין געהיימשטאט און פרעג ניט, וואס קען איך פארלירן?

מיין ליבער זיכרון געדענקט ניט ווילאנג איך בין געשוואומען דורך כלערליי רערן אי ברייטער אי שמעלער, א שעה צו א יאר, נאר מיר זענען געקומען צו עפעס אן אפגעשיידט ארט ווי א קעלער. געווען איז עס דארטן אן אלטער קאנאל וואו עס קייטלט זיך מער ניט קיין וואסער שוין יארן.

עס האָבן אַרומגעלופֿט זוניקע טױבן. פֿון צען האָט אַן אָטעם געגרײַזלט זיך בלױלעך, װעט װערן אַ פֿאָלק אױף להכעיס דעם מולך. דאָס פּאַסיקל טאָגליכט, װאָס פֿאַלט דורך אַ גראַטע, אַנטרינט װי אַ גנבֿ אין תּהום פֿון די רערן. בײַ אײנעם אַ שאָטן באַמערק איך אַ לאַטע, בײַם צװײטן די תּפֿילין צעבליט אױפֿן שטערן, דערװײַל אין דער טונקעלניש. גיט אױך אַ בלאַסקל אַ קינדער-געװײן אונטער קלײדער און טיכער, און הונטער דעם ניגון, דעם טרעריקן בת-קול, אַ קינד. נאָר בשעת-מעשׂה איז קײנער ניט זיכער, פֿאַרטײַטשט מײַן געברענגער, כ'האָב פֿון אַ ברונעם דערהערט אַ געצאַפּל, דעם נפֿש געפֿונען. דאָס קינד האָט געכליפּעט. אַװעק איז דער רעכער, געפֿונען אַ תּיקון אין אַנדערע װעלטן. מה טובֿו האָט עמעץ געברומט אַלע העכער, װי װױל איז עס, יעקבֿ, אין דײַנע געצעלטן! און ס'האָט זיך ניט קײנער דערלױבט אין די רגעס צו מישפּטן, װאָס מיטן קינד װעט געשען דאָ. אַ האַנט איז געשװוּמען פֿון קאָסמישע ברעגעס, פֿאַרװאַנדלט די מענטשן אין לױטער לעגענדע. אַזױ האָט די װאָר אונטערדרערד מיך באַגעגנט, װען כ'האָב

און ביסלעכװײַז האָב איך אין איטלעכן שאָטן דערשמעקט זיך אַלײן, יענעם חלק, װאָס פֿעלט מיר. פֿאַרזוכט זײַן מחשבֿה און אים זיך פֿאַרקנאָטן. האָט ניט אַזױ סומנע געיאָמערט מײַן װעלט מיר, און האָב איך געבענקט נאָך סיריוס און װעגאַ, און האָט זײ מײַן בענקשאַפֿט געבראַכט אין אַ רגע.

דערווייל האט זיך אויכעט געוויזן אראנע, א פליט פון האמבורג וואס רעדט ניט קיין יידיש, באטראכט אונזער לשון פארן גרעסטער סכנה, און צערטלט אין וואטע זיין גורל יחידיש. און איינמאל דאס וואסער גיט רעשיק א וויקל, א סימן אז אויבן אין שטאט איז א רעגן, ווי אויף א צעשווינדלטן מין מאטארציקל פון כוואליעס דערטראגט אַ פּאַרשױן זיך אַנטקעגן. אַ שפּרינג פֿונעם זאָטל, אַ היציקער זאָגט ער, איר קענט מיך ניט, ייִדן, בין ליטמאַן דער דאָקטאָר. דערנאָך האָט מען אױך אין אַ װינקל אַ שטילן, װוּ בלױז פֿון לבֿנה-מײַז טראָגט זיך אַ פּליעסקען, געפֿונען אַ מענטשן געװיקלט אין תּפֿילין מיט אױסדרוק אַזאַ מין, וואס מער ניט א מת קען די קאלטנס פארזאקן מיט קאלך אנשטאט בגדים אין פארמעט דאס לייב. ס'איז דער פרוש רב נתן. מסתם האט א מלאך געוויזן דעם סוד אים וואו ערגעץ אין דער ערד זענען יידן פארשלאסן. די אותיות פון פארמעט זיי טראגט ער אינדרויסן כאטש קיינער דערטראכט זיך ניט וואס ער איז אויסן.

מיר רופן זי קריינע, און ווייטער מיט איר זיך באקענען פיל נענטער, און איך בין דער צענטער, געוועזן דער צענטער. די שטאט איז פארזונקען, די וועלט פארקאפויערט, געבליבן א צענדליג פארגראבענע טיפן, וואו בלויז א פארשימלטער אשמדאי לויערט. נאר האפענונג האט זיך באוועגט פאר די ליפן ווי ניט קיין געזעענע רויז,

און מאלע וואס ער איז א יינגערער מאלע א פאלק זאלבעצענט און עס קענען מיליאנען זיין שטויב און קיין כח ניט האבן צו מאנען א פאלק זאלבעצענט און מיט איינזען און כבוד האט פאליע א פונקציע פארטיילט יעדן איינעם צו אויספילן פינקטליך ביז קומען די שעה וועט פון אויסלייז פאר אלע קאנאלענע שכנים דו גדליה דער לערער. וועסט שרייבן די כראניק לזכר די קומיקע דורות טאג טעגליך. דו ליפמאן א דאקטאר, מען זאגט פון לאנגאניק, דו וועסט אונז פון מחלות פארהיטן ווי מעגליך, זיין וואך עס זאל יעדער זיך באדן און קאמען, זיין וואך אז דאס טרינקוואסער זאל ניט פארסאמען. און דו וואס דו קלייבסט זיך צו ווערן א מאמע, האט פאליע בשתיקה געמורמלט צו קריינען, וועסט האדעווען טאקע דאס קינד וואס מיין מאמע געבראכט האט אנוסטן. דו וועסט זיך געוויינען, וועט שפעטער זיין גרינגער, דער דאקטער וועט גרייליך דיר העלפן, היינט מארגן באקומסטו א וויגל, א פרימוס, א לעמפעלע אייל און א ליילעך, און מילך וועל איך ברענגען א פולינקן קריגל. געזאגט איז געזאגט,

וועט פארהיטן דאס הויז, לאמיר האפן, און האלטן אין האנט פון קאנאל-נעץ דעם דופק, ווי נאר א פארדעכטיגער שארך וועט א גיי טון, א צי פאר דעם הענגדראט וואס איך וועל פארגרייטן. דעם פליט אראנע, געשולט אין פינאנצן, האט פאליע באשטימט ער זאל ווערן דער מייסטער אין אויפקלייבן געלט, עס באהאלטן אינגאנצן ביי זיך אין א גרויסן מלוכישן טייסטער. אחוץ דעם, געקריינט איז ער אויך פארן היטער פון שפייזקאמער, ברויט וועט מען מיען זיך שאפן, און זאל ער פארטיילן מיט האנט מיט געניטער. דער הונגער זאל קיינעם פון אונדז ניט פארשקלאפן. צו ערשט האט דער פליט געספקט א וויילע, נאר איינגעשטימט נאכדעם אן פרעגעכץ אן שאלה. און איר האט זיך פאליע געווענדעט צו רב נתן, באשטימט וואס איר ווילט.

מען האָט מיט אַן אָפּשײַ געקוקט אױף דעם זקן. און דו װעסט אונדז װאַשן די קלײדער, די בלוזעס? האָט פֿאָליע אַרײַנגעפּלױשט דבֿורהלען אין אױער. אױב שװער, װעל איך צוהעלפֿן גערן. מע מוז עס. און דו, חבֿר-דיכטער, באַזון אונדזער טרױער מיט לידער. אַ פֿאָלק זאַלבעצענט איז מסתּמא אַ פֿאָלק. ס'װעט מײַן מאַמע באַזאָרגן מיט עסן, און איך, מיט װאַרעמען ברױט פֿון נקמה. דער קרבן זאל קיינמאל די האק ניט פארגעסן. אזוי האט דער פאליע מיט שכל באקלערטקייט פארטיילט יעדער איינעם זיין חלק באשערטקייט. ווי צווייגן דורך נאכטיגן רעגן באקארשנט מיט היימישקייט האט זיך צעבליהט די מאלינע. דער היינט האט ביים נעכטן דעם ווילן געירשנט. עס איז דא אריין א תנכישע שכינה און אפשר געקומען די גאלדענע פאווע צעשפּרײט אירע װײכע שמאַראַגדענע פֿליגל, און אפֿשר האָט פּרצעס קונצן-מאַכער זשװאַװע פֿאַרכּישופֿט דאָס הױז מיט אַ לאָמפּ מיט אַ װיגל. נאָר װיגל איז װיגל, דאָס פֿלעמעלע ברעניק, און װעלט אין דעם בלאָטיקן מענטש אונטערטעניק. דער לעצטער עפּל. דאָס קינד האָט געצאַנקט, װעדליק ליפמאנ'ס טעאריע באדארף מען פריש בלוט אים אריינגעבן אייליג. נאר אסתר, זי האלט נישט פון יענעמ'ס דאקטאריע. כאטש אפגעבן ס'הארץ פאר'ן קינד וואלט זי גרייליג. עס האט זיך פארעקשנ'ט די רואיגע אסתר, אז אויב מען וועט דא ערד א ציגעלע ברענגען, וועט ס'קינד פון דער ציגענער מילך ווערן פעסטער. דעם זעלבן פארטאג איז די פרוי שוין געקראכן פון גראטע ארויס צו מאטייקען דעם שכן. פארדרייט ארום קאפ א געבלומטע פאטשיילע האט אסתר אן מורא די גאסן געמאסטן. ווי האזנפלייש רויט ווען עס שמעקט מיט נבילה, די שארלאכע זון אויף א דאך א פארראסטן. פארבייגייער האבן געצויגן פאראומערט ווי כאפט מען א אידל ווי כאפט מען א גראשן.

נאָר טוט זי גענענען צום עפּל, איז פֿאַלט ער אַלײן איר אין האַנט, װי אַ קוש אַ צעשטראַלטער. באַנאַנד מיטן עפּל, זי היפּערט שױן גיכער צום שכן מאַטײקעס געהױקערטער כאַטע. אַ קלאַפּ, און די טיר גיט אַ פֿידל, ניט זיכער, עס באַװײַזט זיך אַ פּױערל, קנײטשיקט האָרבאַטע. דאָס פּױערל צײלעמט זיך איבער, עסטושע? און אסתּר דערלאַנגט אים דעם עפּל אָן װערטער. דאָס מײנט, ס'האָט דער בױם נאָך פֿאַרהיט די ירושה. מאַטײקע פֿאַרשטײט ניט, ער גאַפֿט אַ פֿאַרקלערטער. נאָר באַלד װערט מען הײמיש און אסתּר נעמט רעדן. די אַלטע גוט-פֿרײַנדשאַפֿט באַגאַרטלט שױן בײדן. אין כאַטע איז טונקל. אַ קאַפּעלע העלער פֿון אירע בלאָ-שטאָלענע זשומיקע פֿליגן. דער טיש ווערט באוואקסן מיט בלינות אויף טעלער, און אסתר דערציילט וואס די צייט האט פארשוויגן. געהערט אז אויך פאליע לעבט האט דער פויער צעשמייכלט זיך אזש ווי ער וואלט מיט זיין שמייכל געוואלט פון דער כאטע פארטרייבן דעם טרויער, און תיכף באטראכט מיט א גראדיגן שכל, קומט ביידע אהער, אויב דיין זון איז אזא נאר ווי פריער דארף אים דאך. באַדאַרף אים דער װאַלד פּאַרטיזאַנער. זײ װיסן, די װעלט נאָך געהערט צום גערעכטן, און אסתּר דערפֿילט, זי איז ניט אַזױ שפֿל. אַדאַמעק מײַן זון איז געקומען דאָ נעכטן פֿון פּושטשע, ער דרעמלט פֿאַרשיט מיט קאַרטאָפֿל. ס'געדױערט ניט לאַנג, און דער בלאָנדער אַדאַמעק איז אױכעט בײַם טיש, דער פּיסטױל אין כאָליאַװע.

אצינד איז מיין קומען אהער מיט א סיבה. אין אונזער קאנאל איז פארהאן, זאלט איר וויסן, א קינד, עס איז קראנק און צעפייניגט פאר הונגער, וואלט גוט געווען ברענגען א ציגעלע דארטן. עס גאפעט דער אלטער, עס דומעט דער יונגער, געהערט שוין געדאנקען פון אלערליי סארטן, אזוינס אבער ניט, נאר די פאכטערקע אסתר פארטייטשט איר געדאנק איבערצייגיקער פעסטער. פארנאכט האט א פרוי אין געבלומטער פאטשיילע געטריבן א ציג מיט א פולינקן אייטער, דערביי אויך געטראגן א בלעכענע כלי די ציגענע זיסקייט צו מעלקן, וואס ווייטער דאס ציגעלע האפסלט אלץ מער ווערט עס קשה. איך האב אזאן וועג ביז אצינד ניט באטראטן. צי פירט ער אין לאנקע צי עפטער צום רשע? אן ענטפער דערויף קען מען פרעגן ביים שאטן. א שאטן איז אמת, פארשטאנדיק זיין רעדן. ער שרעקט זיך פאר איינס, פאר דארפן זיך שיידן. קידוש לבנה, די צייט איז צעריסן, ווי האַמלעט זי פֿרעגט זיך איר זײַן צי ניט זײַן אין פֿאַרזשאַווערטע רערן. דער טאָג הײסט דאָ נאַכט, ביז אָוונטשײַן עקט זיך, פֿאַרבאָטן איז רעדן. עס קען נאָך דערהערן דער שפּירדײַטש, וואָס לאָקערט מיט זיבן שפּאַן העכער.

ער קען דאָס געוועזענע מער ניט פאַרגעסן. זיך אָפּגעטאָן האָט פון די אויגן דער שלאָף אים, צי מעג ער זיך דאָ פאַרקאַנאַלעווען ווייטער, דערוואַרטן באַפרייאונג, וואָס האָט פאַר אַ זינען? עס יאָגט דער געדאַנק, ווי אין שלאַכטפעלד אַ רייטער, פאַרלוירן דעם וועג, איז אַן אויסוועג געפינען, און בילדער נאָך בילדער, וואָס אָקאָרשט פאַרשוואונדן, זיי גיבן אַ בלאַסק, ביזן ביין אָנגעצונדן. די קאמפן אין געטא, ער איז זיך מתוודה קיין איינציגע רגע ניט אפ פונעם פאסטן, פארטיידיגט דעם גייסט אין דעם גופס באריקאדע, מיט שנאה אקעגן דעם פיינט זיך פארמאסטן. זיין טאטע דערביי האט גערופן דעם גואל און שופר געבלאזן אי תקיעה אי שברים, געהויבן צום הימל די הענט שמע ישראל, און נאכדעם געפאלן דעם זון אויפן ארעם. נאר ווייטער פון שמע האט זיין בליק זיך געריסן, געבליבן א טשוואק ביי דעם זון אין געוויסן. און שפעטער געוואלט מיט די לעצטע חברים אנטלויפן אין וואלד, נאר ווי לאזט מען א מאמען? און רונד ארום געטא איז פול מיט מערדיירים, קיין קוילן ניטא, זענען ביידע צוזאמען אין די לעצטע סעקונדן אנטרונען אהער דא, אין מלכות פון מייז און בריליאנטענער בלאטע. צי האט ער פארשוועכט פון א קעמפער די ווערדע? באדארף ער זיך שלאגן אין ברוסט אויף חרטה? ניין, ניין, ס'איז ניט מעגלעך ס'געברויז צו באהאלטן, צערעדט ער זיך פראסט פארן הייפל געשטאלטן. אָ, ברידער, אין פֿינצטערניש הערט מײַנע רײד אױס! איך קען מער ניט װאַרטן אױף גוטע באַפֿרײַער, כ'װיל קעמפֿן אין װעלדער, כאָטש ס'האַרץ איז מײַן עדות, װי נאָענט איר זענט מיר געװאָרן, װי טײַער! עס עקלט מיך יעדער באַװעג מיט מײַן אָרעם פֿון רגע װען כ'האָב זיך צעשײדט מיט די װאַפֿן, עס קנײַפּן מיך פֿינגער געװאָקסן אױף אױס קבֿרים. קױף-אױס אונדזער אומקום, דערפֿיל אונדזער האָפֿן,

קומט אויס וועדליק דיר יונגערמאן אז דאס הרג'ען איז חשוב'ער איידער צו העלפן א אידן? פון דיינעטוועגן קענען מיר אלע זיך ווארגן אבי דו אליין זאלסט אוועק גיין צופרידן. צוערשט מאך זיך קלארער דיין אייגענעם רעיון, דערנאך קענסטו יעדער מינוט זיך באפרייען. וואס הייסט נעמט אין פאליען דער אנגעווייט ברומען א זינד איז צו נעמען נקמה? און ס'ענטפערט רב נתן דו האסט מיין רייד ניט באנומען מיר זענען דעם אשמדאי איבערגעענטפערט פאראן דא א טראגיקע פרוי און א בלינדער די פרוי דארף בקרוב געבוירן באנעם עס נאך אטעמט א קינד אין דער בלאטע אצינדער נאך טליעט א פאלק זאלבעצענט מיט זיין אמת און דו ווילסט אנטלויפן

גערופֿן די מענער און איז מיט כּוונה אַװעק צו אַ גראַטע דורך זײַטיקן שטעגל, כּדי דאָרט מחדש צו זײַן די לבֿנה. אױ, שלום-עליכם, עליכם-השלום! דאָס ציגעלע האָט זיך געװעקט אױסן חלום. ס'איז פֿאָליע געבליבן פֿאַרחידושט. אַנטקעגן עס האָפּקען גאָר ייִדן. אױ, שלום-עליכם! װער האָט מיך פֿאַרכּישופֿט? געלוסט זיך אים פֿרעגן.

נאָר דבֿורהל דערלאַנגט זיך אַ ריס, נעמט פֿאַרשװינדן דורך אָפֿענער קלאַפּע אין חלל דעם בלינדן. צעטומלט איז פֿאָליע, זײַן שטאָלץ איז באַלײדיקט, אַ יאָג און געכאַפּט זי, גענומען געפֿאַנגען. נאָר װי פֿון אַ פֿרעמדן איר לײַב זי פֿאַרטײדיקט, און איבער די שטראָמען צעלױפֿן זיך קלאַנגען, צום ווידערזען פאליע. נאר ווי לאזט מען איבער א מאמען? פארשטייסטו וואס מיינט עס? א מאמען! א וואסער שטראם פאטשט זיי די פיס, יאגט אריבער. פארגאסענע ציט מען זיך נענטער צוזאמען. עס ענטפערט די שטומקייט מיט זילבערנע רינגען, מיט מויזן געפלעסק און געפייפלטן שפרינגען. און פאליען באשלאגט א פארליבטע פארשעמטקייט אז פאפעריק שטעלט זיך דער ענטפער אין גארגל. צום אייגענעם אטעם דערפילט ער א פרעמדקייט, ער שווייגט. נאר דער וואסער שטראם שפילט ווי אן ארגעל פאר ביידן. און זעלבן מאמענט זיי דערהערן דער פאכטערקעס קול, וואו באהאלט איר זיך קינדער? און ביידע זיי ענטפערן גלייך דורך די רערן, אט דא!

נעמט לייכטן אַ מתל די גרייס ווי אַן אָרעם. זי איז עס מטהר אין רעגן. עס קומען אַהער צו באַקלאָגן אַ מנין מיט קברים באַוואַקסן מיט ברעטלעך ווי הילצערנע בלומען. דער רעגן ווערט שטילער, אַצינד איז דאָס קינדל פאַרהילט אין תכריכים, אַ ווייסינקער ווינדל. זי ברענגט עס מיט ליבשאַפט אין קבר. שלאָף רואיק, אַזוי ווי אַ קינד ס'ערשטע מאָל אין אַ חדר. אַ בליץ ווייזט אַ יידישן אות וואו ניט וואויק ער איז דעם בית-עלמינס אַנטפּלעקער באַשיידער. און אפשר וועט קומען גבריאל המלאך און וואַרפן אַ רענדל? ער וואַרפט ניט, פאַרשאָטן. אַ שיכורער בליץ ווייזט איר אָן דעם מהלך צוריק צום קאַנאַל. אין באַוואָלקנטן שאָטן. אַ בינטעלע גראָז פֿליקט זי אָפּ אונטערװעגנס און ברומט אַ געזעגנס, און ברומט אַ געזעגנס. פֿון װאַנען קומט דבֿורהל? פֿון װאַנען קומט דבֿורהל? איך האָב זי עס זעלטן געפֿרעגט,

און שטראַלן געבױגן אין אָװנטיקן װאַסער דערמאָנען דיך גלײַך אירע הענט, װען זײ גיבן מיט צאַרטער באַװעגונג אַ לײַכטן פֿאַרמסר, אַז איבער דעם אומקום עס קיניגט דאָס ליבן. די הענט פֿלעגן קאָרמען קלאַװישן מיט קלאַנגען, דער עכאָ פֿון זײ איז נאָך אַלץ נישט פֿאַרגאַנגען. געבראַכט אין קאַנאַל

ווייל זינט ער האָט חיהש דערשמעקט, אַז אין דבֿורהלען אַ צאָרן זיך קלײַעט צו פֿאָליען, האָט כיטרע גענומען בײַם לערער אַ זיכערקײַט יױרלען אים אַרט ניט װאָס דבֿורהל געשפּאַנט װי אַ ציטרע טראַכט אַנדערש דעריבער, האָט אָפֿט זיך געטראָפֿן, אַז אונטער איר נאַרע אַװעק איז ער שלאָפֿן. די סימפֿאָניע פֿון מײַז.